היינטיגע פרק און דערנאך די נעקסטע מארגענדיגע פרק אויכעט, כ א, איז א כלליות'דיגע נושא וואס מען קען רופן הלכות מלחמה, הלכות מלחמה, און אינצווישן איז דא א סקיפ פון עגלה ערופה וואס האט אויכעט צוטון מיט הלכות מלחמה, אזוי ווי מיר האבן געזאגט נעכטן די עגלה ערו אהעם עיר מקלט איז אויכעט כאילו הלכות מלחמה ווייל ס'רעדט פון רציחה ווי אזוי וועלכע סארט רציחה איז בשוגג וועלכע איז במזיד וועלכע קען מען גיין צו עיר מקלט. וואס אויב ס'דא א רציחה וואס מען ווייסט נישט ווער ס'איז געווען, און מלחמה איז אויך א סארט רציחה, סאו מען דארף וויסן די דינים, וואס איז דאס דא א דין, דא א הלכה וויאזוי ס'פירט זיך אין א מלחמה. און עס איז דא א באנטש פון הלכות, ביז כי תצא וואס מ'לערנט אין שיעור פאר'ן תורה, איז ווייטער הלכות הלכות מלחמה, און די סדר איז, ס'דא סקיפס אין די סדר וואס איך קען נישט קלאר מסביר זיין אלעס פארוואס ס'קומט אריין, אבער מ'זעט אז ס'דא א, אין די געגנט פון די פרשה איז דא עפעס א קבוצה וואס הייסט הלכות מלחמה. די ערשטע זאך וואס די תורה זאגט איז לא תירא מהם, מ'זאל נישט מורא האבן פון די גוים וואס האבן סוס ורכב, זיי האבן גרויסע טאנקן, די אמאליגע טאנקן וואס איז געווען פערד און רכבים, זאל נישט מורא האבן פון דעם, פארוואס? כי ה' אלקיך עמך, ער האט דיך ארויסגענומען פון מצרים, ס'געווען אין מצרים האט מען נישט מורא געהאט פון די סוס פרעה און רכב פרעה און אזוי ווייטער, זאלסט אויך נישט מורא האבן, דאס איז א הלכה, מען קען עס אנקוקען אזוי ווי א ענין פון בטחון, יא, מען דארף האבן בטחון אין די אייבערשטער, אויב מען טוט א מלחמה ווי ס'דארף צו זיין, אויב ס'פעלט אויס, עס איז כיבוש שבעה עממים, אדער ס'איז א מלחמת הגנה וואס איז על פי התורה, דאס זאל מען נישט מורא האבן, אבער ס'איז אויך בעצם א פראקטישע זאך, יא, יעדער איינער ווייסט אז איינע פון די עיקר זאכן פון מלחמה איז נישט פארלירן די מאראל, די קוראדזש, אז בפרט אמאליגע מלחמה, ס'איז כמעט די עיקר סיבה פארוואס מ'וויל פארלירן א מלחמה אז מ'האט זיך דערשראקן אוועק געלאפן, אוודאי אמאל איז דא גערעכט מורא צו האבן, מ'זאגט אז די אייבערשטער וועט העלפן, האסט נישט וואס צו מורא האבן, אבער בעצם דאס איז די עיקר זאך, זאל מען נישט מורא האבן, יעצט חזר'ט מען איבער די די זאך וואס שטייט אז משה רבינו זאגט עס די תורה זאגט עס מצד עצמו און נאכדעם ביי די מלחמה אליינס איז דא א הלכה עס קומט די כהן וואס רופט וואס אונז רופן די כהן משוח מלחמה כקרבכם אל המלחמה גייט די כהן ער זאגט די דרשה עקזעקטלי שמע ישראל אתם קרבים למלחמה אל תיראו אל תערצו אל תחפזו און אזוי ווייטער נישט מורא האבן דאס איז זייער א וויכטיגע דרשה דאס איז די וויכטיגסטע דרשה וואס מען קען זאגן ווען מען גייט אין א מלחמה נאכדעם זענען דא א נאך א דרשה נאך א שיעור נאך א זאך וואס די שוטרים ס'שטייט שוטרים ס'קען זיין כהנים שוטרים ס'אלץ די מנהיגי העם די וואס פירן די מלחמה זאגן אז ס'דא א באנטש פון מענטשן וואס זענען חוזרים מעורכי המלחמה די פערדע די לעצטע מענטש איז טאקע דער וואס איז ירא ורך הלב און דער וואס האט יא מורא נישט קיין חילוק פארוואס חכמים קענען זאגן ער האט מורא ווייל ער האט עבירות די ווארט איז ער האט מורא ער איז א פחדן ער איז א קאווערד ער קען נישט גיין אין מלחמה עס לוינט זיך נישט צו נעמען אזא מענטש אין מלחמה די וויכטיגסטע זאך איז נישט מורא צו האבן נאכדעם איז דא דריי, פאר דעם בעצם, איז דא דריי אנדערע מענטשן וואס גייען צוריק צום מלחמה, מ'קען אויכעט לערנען אז ס'האט צוטוהן מיט דעם ווייל די מענטשן זיי זייער הארץ גייט נישט דארט זיין נישט קענען לוחם זיין אדער ס'קען זיין פשוט אז אונז ווילן זיך רעכענען מיט דעם א מענטש האט א בית חדש אדער א כרם אדער א אשה א נייע פרוי און ער האט נאך נישט הנאה געהאט דערפון ס'איז עפעס א גרויסע צער ס'איז אינטערעסאנט אונז וואלטן זיך אפשר אזוי אנגעקוקט אבער די תורה האט אנגעקוקט דאס איז די גרעסטע צער א מענטש האט חתונה געהאט נישט אפילו הנאה געהאט די תוכחה דאס איז די גרעסטע קללה האבן קינדער עס איז שוין הנאה פון זיי און אזוי ווייטער, דאס איז א גרויסע צער פאר א מענטש, ער האט יעצט איינגעפלאנצט א נייע כרם און ער קען עס נישט הנאה האבן, איז אזא מענטש גייט נישט אין מלחמה, ס'איז דא גענוג מענטשן, אוודאי אזוי ווי די חכמים זאגן אז מ'דארף, אז מ'דארף איז פיקוח נפש אז מ'דארף, אבער אז מ'דארף נישט, נעמט מען מענטשן וואס זענען גרייט, וואס זיי האבן שוין אויסגעפירט זייער לעבן, מ'האט שוין א קינד, מ'האט שוין א ווייב, יעצט קען ער גיין אין מלחמה. איז דאס קען מען אנרופן די ערשטע הלכות מלחמה, די וויכטיגסטע זאך, נישט מורא צו האבן און ווער ס'קען גיין אין מלחמה, ווער איז אין די חוזרים מעורכי מלחמה. נאכדעם איז דא מען קען עס רופן הגבלות אויף מלחמה, אדער די צווייטע הלכה איז נישט ממש א הגבלה אבער ס'קען וויאזוי מען טוט די מלחמה. וויאזוי טוט מען מלחמה? קודם כל יעדע שטאט איז דא א זאך וואס הייסט וקראת אליה לשלום, הגם די שלום מיינט נישט ממש שלום, מען האט זיך געגאנגען א מלחמה, מ'גייט מלחמה פשט איז ס'דא א סיבה צו גיין מלחמה, נישט אינדערוועלט אריין גיין פאר מלחמה, איז אלעמאל דא עפעס א מוז זיין עפעס א גוטע סיבה, דאס רעדט שוין נישט די תורה דא, אבער מען געבט א טשענס אם שלום תענך, און וואס וועט זיין? זיי זאלן זיין למס, זיי זאלן זיין אונטערטעניגט אונטער די אידן, אבער נישט, מ'וועט זיי נישט אויס'הרג'ענען, זיי זאלן, זאלן דארפן צאלן טעקס, מס מיינט טעקס אז נישט ליידן מער בהרחבה, זיי דארפן זיין אונטערטעניגט פאר די אידן, אבער טאמער נישט, וצרת עליה, און דעמאלטס וועסטו הרג'ענען אלע זכרים, זכרים, דעמאלטס מיינט עס די סאלדאטן, זיי די וואס קענען לוחם זיין, אלע זכרים האבן לוחם געווען, באופן כללי, און די טף ואנשים. וועסטו די שלל און אלעס וועסטו נעמען פאר זיך, דאס איז אלעס ביי אנדערע פעלקער, שבעה עמים וואס האט ספעציעלע הלכות איז לא תחיה כל נשמה די תורה זאגט קלאר פארוואס איז די הלכה לא תחיה כל נשמה למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות כל התועבות אשר עשו לאלהיהם ווייל מען האט זייער מורא אז די אידן וועלן זיך לערנען פון די תועבות וואס זיי טוען, דא איז נישט דא קיין ס'קען זיין ס'יא דא קריאה לשלום אבער ס'איז זיכער נישט דא די דין נאכדעם אויב זיי נישט משלים איז זיכער נישט דא די דין אז מען נעמט א חלק פאר זיך נאר מען דארף אלעס פארטיליגן. נאך איין וויכטיגע הגבלה אויף מלחמה לערנען ממש א פלא'דיגע הלכה אז מען טאר נישט אפשניידן ביימער צו מאכן פון דעם א גארזן צו מאכן פון דעם אפשר מצור און אנדערע זאכן פון דאס מאכט מען נישט פון די פרוכט ביימער מאכט מען נישט פארוואס כי האדם קען עפעס אנטלויפן ס'לוינט נישט פון א עץ ס'איז נישט מאכל קען מען יא מאכן קען זיין דאס איז פשוט גייסט אויך דארפן איבערנעמען וועסט האבן שוין קיין צו עסן אויכעט.